ווי גאנע קאנטיניו וויט די פראדזשעקט ליקוטי שיחות, ווי גאנע לערן טודאי שיחה אויף פרשת לך לך, אין חלק כ', די פירסט שיחה אין פרשת לך לך, ווערי געשמאק, ווערי אינטערעסטינג שיחה, רבי איז גאנע עסק א קוועשן דעט אלל די מפרשים אר עסקינג א קוועשן אן אברהם אבינו, ענד דען די רבי איז גאנע עסק די סעים קוועשן אן די זוהר, ענד.

אויף דעם וואס אברהם האט געזאגט שרה'ן פארן אנקומען קיין מצרים, ווען אברהם קעים ביפאר מצרים, דער וואז דער אייבערשטער טאלט אברהם לך לך טו גאו טו ארץ כנען, אין מידל אוו די וועי דער איז א הונגער, דער אייבערשטער טאלט דעם יו שוד גאו יו שוד גאו טו מצרים, ביפאר הי קעים טו מצרים, קוואטעישן, וואט דיד אברהם סעי, והיה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך יחיו, במילא סאו הי סעד אמרי נא אחותי את, יו סעי דעט

דוד אוו די חיד"א, עוועריבאדי איז עסקינג די סעים קוועשאן, רבי סעז אז מפרשים זענען מברר, איז ידוע די שאלה, א ווערי פעימאס קוועשאן, ווי אזוי האט אברהם איינגעשטעלט שרה'ן אין אזא מצב אז די מצרים זאלן איר צונעמען כדי אז ער זאל דורך דעם געראטעוועט ווערן? א ווערי אינטרעסטינג קוועשאן, אברהם טעלס הער טו גא טו פרעה, חס ושלום שי'ז גאנע בי מטמא דער ענד די לאועסט אוו די לאועסט

איטס מענשנד אין שיחה לעיטער אלזא אבאוט טעלינג טעלינג סאמבאדי טו דו א עבירה דעט יו שודנט בי עובר א ביגער עבירה די רבי איז גאנע מענשן איט אקעי פאר מפרשים זענען מבאר די סעים מפרשים דעט ווי מענשנד בעפאר דער עקספלעינינג זענען מבאר ווי אזוי אברהם האט דערביי נישט עובר געווען קיין איסור האו דיד הי נאט דו א איסור און אין זוהר שטייט אז אברהם איז געווען זיכער אז דער זכות פון שרה וועט איר ביישטיין, מען וועט איר נישט אנרירן. ענד די זוהר איז ענסערינג די קוועשן ווערי סימפל, בעקאז הי נו דעט שרה איז א צדקת, פרעה איז גאנע טעיק הער, איים גאנע סטעי אלייוו בעקאז איים אנלי א בראדער איים נאט איים נאט הער האזבענד, ענד שי איז נאט גאנע בי טאטשד. סאו די רבי סעיז, לכאורה דיס קוועשן איז אנדערסטוד, באט די רבי עסקט אנאדער קוועשן דעט איטס אנבעליוועבל. עס איז אבער לגמרי נישט פארשטאנדיג, דיס איז פשוט אנבעליוועבל דיס קוועשן וואט די רבי איז עסקינג. דאזנט מעיק עני סענס? דאס וואס אברהם האט אויסגעפירט למען ייטב לי בעבורך, וואס דאס מיינט אז צוליב איר זאגן אחותי את וועט מען געבן מתנות, רש"י אן די ספאט סעז וואט דאז איט מין למען ייטב לי בעבורך ביקאוז איי העוו סאטש א סיסטער און דעי גאנא טעיק הער טו פרעה, דעי גאנא גיוו מי א לאט אוו פרעזענטס, און דעטס וויי הי דעטס וויי הי סעז אמרי נא אחותי את די רבי סעז הייתכן לוק עט די לשון אוו די רבי הייתכן האו קאוד איט בי אז בשעת ס'רעדט זיך וועגן אזא ערנסטן עניין איינצושטעלן שרה'ן אין אזא מצב בלתי רצוי בכל אופן בכדי צו פארהיטן זיך פון סכנת נפשות יא הי וואנטס דעי שודנט קיל הים סאו הי פוטס שרה אין דעינדזשער און הי טעלס הער טו גאו טו פרעה סאו דערביי עט דיס טיים וואט איז וואט דאז הי סעי איים גאנע געט א לאט אוו מתנות אלסאו און די רבי איז עדינג אן אין די קוועשען מאטש מאר, וואט דאז איט סעי פירסט? פירסט איט סעז די מתנות, און דען איט סעז וחיתה נפשי בגללך, דער נאט גאנע קיל מי, די פירסט אימפארטענט טינג איז דעט סעי דעט יו אר מיין סיסטער, סאו איים גאנע געט א לאט אוו מתנות, דאז איט מעיק סענס? זאל דערביי תופס מקום זיין דאס וואס ער וועט באקומען מתנות, ביז אז דאס איז גאר דער ערשטער טעם אויף דעם אמרי נא אחותי את, דאס איז די פירסט טעם, פירסט איט סעז למען ייטב לי בעבורך, רש"י סעז מתנות, ענד דען וחיתה נפשי בגללך, אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך. אות ב', נאו ווער גאנע גאו טו די זוהר, ענד דען די רבי איז גאנע גיוו היז חידוש בפשטות, די ענסער, האו דיד אברהם דו איט, ענד וואט איז די סטארי דעט סעיז, פירסט טינג, למען ייטב לי בעבורך דעט איים גאנע גאו געט פרעזענטס. דער זוהר שטעלט שטעלט זיך אויף דעם און פרעגט, וכי אברהם דאיהו דחיל חטאה רחימו דקודשא בריך הוא הוה אמר הכי על אתתיה בגין דיוטבון ליה? אלסא ווערי אינטרעסינג איידיע איי מענשענד אין די ביגינינג אוו די שיחה, די רבי איז גאנע לערנען די זוהר נאו, ענד וואט עוועריבאדי איז לערנינג וואט איז די קוועשאן אוו די זוהר, און די רבי איז גאנע סעי ווי קוד נאט לערן איט, די רבי איז גאנע מעיק די זוהר פשוט זוהר איז ליכט די רבי איז גאנע מעיק די זוהר ליכטיג א דיפרענט וועי וואט די זוהר מענט וויט דיס קוועשן באט ווי לערנינג נאו איז אברהם דעט איז א ירא השם ירא חטא און הי העז אהבת השם איז גאנע סעי היז ווייף בגין דיוטבון ליה יו גא טו פרעה ביקאזס דעי גאנע גיוו מי פרעזענטס און פארענטפערט די זוהר איז ענסערינג

דעטס וואי הי דיד איט, דעטס די ענסער אוו די זוהר, און דעריבער לא יהיב מידי למימר אחותי. סאו די רבי סעיז, דיס איי אנדערסטענד, איי אנדערסטענד דיס, באט פארוואס זאגט דער זוהר בהתחלת התירוץ די סעים קוועשענס ווי עסקד אן ביפאר אן רש"י, פארוואס זאגט דער זוהר בהתחלת התירוץ אז אברהם איז געווען בטוח דירווח בגינה ממונא, רבונו של עולם, פירסט טינג יו סעי דעט אמרי אחותי דער נאט גאנע קיל מי, גא טו פרעה און יו אר א צדקת נאט גאנע טאטש יו, ענד יו נאו וואט, איים אלסא גאנע געט מתנות, דאנט יוז די מתנות די פירסט טינג, איט דאזענט מעיק עני סענס, דיס איז נאט די מעין פוינט היר, די מעין פוינט היר דעט דעי שודנט קיל מי. סאו פארוואס זאגט דער זוהר און בהתחלת התירוץ אז אברהם איז געווען בטוח, דירווח בגינה ממונא, דאס, איט דאזענט מעיק סענס, ומאריך בזה, און דעם עיקר, און דער זוהר איז מאריך, נאט סתם, ירווח בגינה ממונא, ביקאוז אל די זכותים דעט א פערסן העז, בכולא, נאט אנלי ממון, נחת, רעיזינג קידס, עווריטינג העז טו דו וויט די ווייף, סא א האול לענט אין די זוהר אבאוט דיס איידיע, וויי איז דיס די פירסט טינג, און דעם עיקר איז ביי אים געווען זיכער אז מען וועט איר גארנישט קענען טון, פירט אויס די זוהר ערשט לבסוף, וחיתה נפשי בגללך, און די זוהר סעז, ביקאוז אוו הער, איי דאנט רעליי אן מיי זכות איי רעליי אן הער זכות, נאובאדי איז גאנע טאטש נאך מער די רבי סעז די קשיא בקש ש מו בהתחלת התירוץ זאגט דער זוהר לא סומך על זכותא דיליה ולא בעא מן קודשא בריך הוא לאפקא זכותיה אלא וואס לכאורה איז עס אינגאנצן נישט נוגע צום תירוץ השאלה וכי אברהם אמר הכי על אתתיה בגין דיוטבין ליה דער זוהר וואנטס טו ענסער דעט אברהם אבינו רילייד אן הער זכות נאמבער 1 הי'ז גאנע געט מאני ביקאוז אוו הער זכות נאמבער 2 ביקאוז אוו הער זכות דעי'ר נאט גאנע טאטש הים ענד דעי'ר נאט גאנע דו עניטינג טו הער דעי'ר נאט פרעה איז נאט גאנע בי עיבל טו טאטש הער און חס ושלום דו אן עבירה וויט הער סאו דער רבי סעז ווערי געשמאקע קוועשן וויי איז די זוהר סטארטינג לא סומך על זכותא דיליה ענד הי סומך על זכותה פאר וואט סטארט רייט אוועי סעי דעט אברהם אבינו האו קוד אברהם סעי איט ביקאוז אברהם רילייד אן הער זכות יו דאנט העוו טו מענשאן דעט הי דידנט וואנט טו יוז היז זכות אין די תירוץ דער רבי איז גאנע ברענג א ביוטיפול ענסער וויי הי האט טו סעי איט אות ג

דער ביאור בזה, נאו קאמס די ביאור ענד איי סעד בעפאר, דיס איז קאלד גאונות בפשטות, אנבעליוועבל וואט די רבי איז ענסערינג, דער ביאור בזה, ווייל דער אויבישטער האט געזאגט אברהמען אז דורך לך לך מארצך וועט ער זוכה זיין צו ואעשך לגוי גדול ואברכך ואברכך ואגדלה שמך, רשי סעז אן די ספאט

גיבן געבן א יו טוב גאו דאון טו מצרים דער גוי גאט איז נאט סא לכאורה ווי וואלד טינק דעט גאוינג טו מצרים איז דאטיקט טו דוד ואברכך אויף די מאמענט אברהם אבינו סעיז נאו איף דער אייבישטער מעיד א פעמען ענד הי טעלס מי טו גאו טו מצרים אין מצרים איי העוו טו געט מאני ביוטיפול ביוטיפול ענסער דעטס וויי הי סעיז וחושה נפשי בגללך איז די סעקאנד טינג די פירסט טינג איז וואט איי העוו טו דו מקיים די אייבישטערס ברכה, וואס איז די אייבישטערס ברכה? למען ייטב לי בעבורך, איז נאט אברהם אבינו חס ושלום איז א א פערסאן דעט טעקס קעיר אבאוט הימסעלף, יא יא איים גאנא געט מתנות און דען וחיתה נפשי, ווערי געשמאק וויי הי סעד למען ייטב לי בעבורך, עז די רבי סעז איז אויך פארבונדן, איווען גאוינג טו מצרים איז אלסא האט טו געין אין מאני, מיט א דורכברענגען פון דעם אויבערשטנס הבטחה, ואברכך וואס ווערט אויפגעטון דורך לך לך. און היות אז ער האט געזען אין דרך הטבע א וועג, הי פאונד א וועי אין דרך הטבע, הי וואזענט סקערד אוו דעי גאנע קיל הים, הי רילייד אן די אייבישטער, ווי גאנע לערן סון די רמבן סעז דעט הי דיד נאט, הי העז א ביג עבירה, אין נעקסט פעידזש ווי גאנע לערן די רמבן, די רבי דאזענט נאו די רבי לערנס עקארדינג טו פשוטו של מקרא און עקארדינג טו רשי, היות אז ער האט געזען. אז אין דרך הטבע א וועג ווי עס קען אויסגעפירט ווערן דער ואברכך בממון אין מצרים, האו קאוד די האו קאוד די מעיק דעט דער אייבישטער'ס ברכה שוד בי פולפילד, אמרי נא אחותי את, דורך דעם וואס שרה וועט זאגן אז זי איז זיין שוועסטער האט ער דערפאר געזאגט אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך, ס'איז טאקע געווען בפועל אז דורך דעם וואס זי האט אזוי געזאגט איז ולאברהם היטיב בעבורה ויהי לו צאן ובקר וחמורים. סאו נאו ווי אנדערסטענד ווערי געשמאק די שאלה, די שאלה ווי אנדערסטענד נאו מאר שאלה, די אנלי שאלה דעט איטס לעפט, וויי איז די זוהר סטארטינג וויט די סטארי וויט אברהם, ענד אלסא וויי איז איט קאנטיניאינג אין סאטש א לאנג וועי טו עקספלעין דעט הי דיד איט פאר די מאני? כשם כשם ווי דאס איז בפשוטו, נאו ווי לערן בפשוטו של מקרא, ואברכך מיינס מאני, עווריטינג אין תורה העז גופא דאורייתא און עס איז נשמתא דאורייתא כשם ווי דאס איז בפשוטו על דרך זה איז עס אויך בפנימיות אויך דורך לך לך האט אברהם געדארפט צוקומען צו אן עליה במדרגות רוחניות דורך מברר און מעלה זיין די ניצוצות קדושה אין וועלט און די כוונה איז אויך געווען אין זיין ירידה למצרים צו מברר זיין די ניצוצות קדושה וואס געפינען זיך דארט ווי סעד נאו בגשמיות נאו ווי לערן ברוחניות ברוחניות

דער אייבישטער איז גאנע דימענד פון דעם, וויי דידנט יו בי מברר, די מילק איז וועיטינג פאר יו טו מעיק א ברכה און דרינק איט, האו דו ווי מברר אלל די טינגס? טרו דיס, אברהם אבינו'ס ירידה טו מצרים וואס ברוחניות געט טו טעיק אוט די ניצוצות עלעוועיט מצרים טו א הייער לעוועל, וויבאלד אז עניני מצוות וואס זייער תוכן איז דער בירור ניצוצות הקדושה ווייט, האו דו יו בי מברר ניצוצות, ווי טעיק א קאו, ווי סלאטער איט, איוו.

מיט דיס ווי ברינג אפ די קרבן איז ראט די מצוות איז מברר די ווארלד וואס דער תוכן דער בירור ניצוצות הקדושה פון וועלט דארף בכלל געטון ווערן בדרך הטבע דארף עס געטון ווערן דעריבער האט אברהם געזאגט צו שרה אמרי נא אחותי he looked of a way to do it in nature וואס דורך דעם וועט באופן טבעי דורכגעפירט ווערן דער מכוון פון זיין ירידה למצרים די עלייה פון אברהם דורך בירור ניצוצות למען יטב לי בעבורך I'm going to elevate די ניצוצות פון מצרים I'm gonna gain איים גאנע גיין יטב לי בעבורך טו עלעוועיט די מצרים נאו די רבי איז גאנע עקספלעין דעט די קשיא פון זוהר עקארדינג טו וואט ווי לערנט איז א קאמפליטלי דיפרענט קשיא ענד ביוטיפול דזשאסט אנבעליוועבל אז די רבי איז גאנע עקספלעין אס וואט דאס די זוהר באדער דיר ליסטן טו דיס די קשיא פון זוהר איז לויט דעם אופן עז ווי דזשאסט לערנט אין רוחניות דעט אברהם וואנטעד טו עלעוועיט אלל די ספארקס דעט דער איז אין מצרים וועט אויסקומען א ניו קשיא אה אברהם ירא חטא אברהם איז אוהב השם, האו קוד יו סעי יו גא טו פרעה, למען יטב לי, דעטס די פראבלעם, למען יטב יטב איז נאט א פראבלעם, איי העוו טו עלעוועיט די ניצוצות, האו קוד איי עלעוועיט די ניצוצות אין נעטשרעל וועי, יו סעי דעט יו אר מיי סיסטער, און יו גאנא גא טו פרעה, ענד טרו יו ענד מי ווי גאנא עלעוועיט מצרים, גאנא עלעוועיט בית פרעה, איז נאט גאנא בי עיבל טו טאטש יו, יו דאווען דער, יו סעי טו די אייבישטער סעיוו מי פרום דער, ענד יו גאנא עלעוועיט עווריטינג, פראבלעם איז וויי אברהם סעז למען יטב לי וויי איז די לי דעטס די קוועסטשן דיס איז ביוטיפול לעטס סי אינסייד לויט דעם אופן וועט אויסקומען אז דער רבי אנדערליין דער יטב פון לי אים איז גאנע בי גוד דער יטב די עלייה דורך בירור ניצוצות וועט זיין נאר צו אברהם און נישט צו שרה און אדרבה ליסן טו דיס נאט אנלי אברהם איז גאנע בי געינד און שרה איז גאנע סטיי נעטשורל פארווע נאו זי וועט זיך געפינען ביי די מצרים ווי ס'איז געווען בפועל איז גאנע גיין ענד שיז גאנע גאו דאון אלל דע וועי טו פרעה ותוקח האישה בית פרעה כאטש מען וועט אויך איר נישט קענען אנרירן דעיר נאט גאנע בי עיבל טו טאטש הער נאט גאנע בי עיבל טו דו א עבירה באט סטיל ווען שיז גאנע בי אין בית פרעה איז די קשיא ווי קען מען זאגן אז אברהם זאל גורם זיין נאו דער רבי סעז עקארדינג טו וואט ווי לערנט אין זוהר דער רבי איז עקספלעינינג די קשיא איז די קשיא ווי קען מען זאגן אז אברהם איז גאנע גיין שרה איז נאט גאנע אנלי נאט לוז באט שיז גאנע לוז, נאו שיז נאט אנלי נאט גאנע גיין ענד בי נאט גיין און נאט לוז, שיז גאנע לוז, האו קאוד איט בי? דיס איז די קוועשען אוו די זוהר, און די קשיא ווי קען מען זאגן אז אברהם זאל גורם זיין אזא ירידה פאר שרה צו זיין בבית פרעה צוליב דער עליה וואס ער וועט האבן דערפון, יו גאו טו פרעה און איים גאנע בי געינינג אויף די ניצוצות. כאטש ביי אברהם איז געווען ברור תכלית ירידתו למצרים צוליב דער עליה. ייטב לי, דער אייבשטער טאלד הים טו גאו טו מצרים, אלל אוו א סאדן דערס א פעמין, א פעמין, גאו טו מצרים, קאז דער אייבשטער נו הי העס טו בי מברר מצרים, איז דער, איז דער חכם האט רחמ ל מקום, יא, דער אייבשטער טאלד הים, בגשמיות הי סעד היז גאנע געט מאני, סאו דעטס וויי הי טאלד הער גאו טו פרעה, ברוחניות הי וואנטעד טו עלעוועיט, דעטס וויי.

אברהם במצרים איז ובאשתו דען איט דאזענט סעי ויהי לאברהם ולאשתו ארבע צאן ובקר וואט דאז איט סעי ואברהם כבד מאוד נישט ואברהם ושרה סא איי סי דעט אל די געימינג ובגשמיות וברוחניות איז אנלי אברהם גוט אה נא טרויו בעבורת טרויו נא נא אין לשון קודש ווען זיי די תורה בעבורך מינס ביקאז אוו יו דאזנט סעי פאר יו נא אין לשון קודש בשבילך פאר יו דעטס דעט מיינס פאר יו נא איז דער עני דיפרענס בעבורך און און בגללך איי דאנט טינק סא איי טינק בעבורך מיינס אוקיי נא לעטס לעטס לערן די נעקסט אוו אור אנבעליוועבל פוט נאט 21

עוועריבאדי רימעמבער מאני איז דיפענדינג אן האו ווי טריט אור ווייף ביי פלאווערס איי דאנט נאו וואט סאך וויצע און א יא און פון דעם איז פארשטאנדיג אז אזוי איז עס ברוחניות הענינים זיי ביז בגשמיות ממון איז פון די ווייב כדי עס זאל זיך אויפטון די עליה דורך בירור הניצוצות אין מצרים איז נישט גענוג זיין ירידה למצרים ער קען זיך נישט פארלאזן אויף זיין זכות דעטס וואט די זוהר סטארטס מיט היז נאט ריליינג אן היז זכות מיין זכות איז נאט גאנע העלפ נא עס דארף זיין זכותא דאתתא דווקא ליסטן טו דיס דווקא דורך איר ירידה דער רבי אנדערליינס איר הער גאוינג דאון לבית פרעה וועט מען מעלה זיין די ניצוצות דירווח בגינה ממונא דשאר די לשון אוו די זוהר היז גאנע געט די מאני מאני מינס נאו די ניצוצות פרום אל די אדער סאו דעטס וויי ווי מאסט האוו די ירידה גדולה אין היז ווייף ענד טרו דעט היז גאנע בי עיבל טו געט עווריטינג וויבאלד אז די תכלית פון די ירידה איז די עליה וואס וועט זיך אויפטון דורך דער אשה משכלת שרה איז מובן אז דאס דעטס וויי די זוהר איז פינישינג אז בזכותה לא יוכלון לאענשא ליה ביקוז אוו הער זכות דעי וואודנט בי עיבל טו טאטש הים דאס וועט נישט גורם זיין קיין ירידה באברהם נאטינג א ירידה מינס נאט דיר קילינג טאלקינג אבאוט א ירידה ברוחניות גאו טו סאטש א פלעיס עז מצרים יו העוו טו בי יו העוו טו בי יו העוו טו בי זכות טו בי עיבל טו געט אוט אוו דער פיין

אזוי ווי אלע ענייני מעשה אבות איז אויך דער עניין הנל א סימן לבנים, באט וואט מינס א סימן לבנים? דער רבי איז עקספלעינינג א הוראה אין עבודת האדם אין דער כללות ירידת הנשמה בגוף בכלל, ובפרט אין דער ירידה אין גלות וואס אברהם ושרה זענען מרמז אויף די בחינה פון נשמה וגוף ווי ס'איז מבואר באריכות אין זוהר. מעשה אבות איז סימן לבנים, וואט דאס איט מין? איטס גאנע גיוו אס א הוראה אין עבודת האדם, וואטס עבודת האדם? די זוהר איז אלוועיס סעינג דעט אברהם ושרה איז סימילער טו אברהם איז די נשמה, שרה איז די גוף,

ליב, מבואר אין לקוטי תורה אויף ווערי געשמאק, אז דער'ס טו וועיס אויף סערווינג די אייבישטער, וואט איז די טו וועיס? א' די עבודה איז בעיקר דורך די נשמה, ס'איז נאר וואס איר עבודה הערט זיך אן אויך אין גוף, סאמבאדי סיטס אין כולל א האול לייף, סאמבאדי סיטס אין שול א האול דעי, הי העד א אינהעריטעד א לאט אוו מאני, הי וואן די לאטערי, הי'ס ליגן אין לערנינג.

יורד במדרגתו, עס איז א ירידה, מען איז זיך מסלבש אין עניני ומעשי עולם הזה, וואס זענען קשים ורעים והרשעים גוברים בו, דער רבי ברינגס דאון פון עץ חיים, און דער אלטער רבי ברינגס דאון אין תניא, דער עולם הזה איז קשים ורעים והרשעים גוברים בו, און איז דארט מקיים תורה ומצוות, מברר די ניצוצי קדושה וואס געפינען זיך דארט. סאו ווי העוו טו וועיס אוו דואינג, נאמבער וואן פאר יור סעלף, די נשמה, נשמה קוד נאט לערן לערן א שיחה, סאו הי העס טו בי אין גוף, די גוף העס טו לערן מיט, די שכל, אבער די נשמה איז לערנינג, דען דער'ס די עבודה דעט דאס די נשמה וויט די גוף. בכללות איז עס על דרך המבואר באריכות אין חסידות, די צוויי אופני עבודה, בבחינת אחותי ובבחינת אשתי. דער'ס טו לעוועלס אוו לאווינג די אייבישטער, נאמבער וואן איז לעוועל אוו לאווינג די אייבישטער עז בראדער ענד סיסטער אר לאווינג איטש אדער, איטס ווערי נאון אין די ווארלד דעט די.

די אהבה מסותרת וואס איז דא ביי יעדער אידן מצד נפשו אלוקית, דער אייבישטער סעט אין איטש ענד עוורי וואן אוו אס א אהבה מסותרת, ווי אר בארן מיט אהבה צו די אייבישטער, לייק א סאן לאווס היז פאדער, די סעים טינג ווי העוו די אהבה באט איטס קאלד מסותרת, וואס די אהבה איז בטבע תולדותם און ס'איז אין איר נישט שייך קיי.

ווען קאמסט צו אבי פון אישתו אישתו איז קאמפליטלי דיפרענט ער קוקט טאקע ווי גירושין אבער ווען דער צו גדר א קאמפליטלי דיפרענט עס וועל רבי זינגען נאו אבער די אידאך מיי טיים גוף פון דיס ריזן דער פישי באח ואח איז איז מידי ווייל דער אבי פון אח ואח איז דער ניען קיווי איז אין דער אבי נישט טאקע אין סימאי וקלויס הנפש דאס גאט סימאי וקלויס הנפש מה שאין כי באהוס בדי ווייף איז איז אין דעם נישט טאק שלעב איז סייכות יויש צו זיינע בלייבן דער אלוועיס גוף אין מחולק שאין כי אין דער אבי וואס דער ווערט

שיק דעם גוף צו יורד זיין אין אן אופן פון התלבשות אין ענייני עולם הזה, בדוגמת מצרים, ביז אין בית פרעה, סעים טינג עז ווי טעיק די גוף ווי גאו וויט די גוף אן מבצעים, ווי גאו אוט טו בי מברר די ווארלד, די סעים טינג אברהם דיד וויט שרה, הי סענט הער אינטו בית פרעה, טעיקס די גוף ענד הי סענד הים דער, וויבאלד אז כוונת הירידה איז די עליה, דורך מברר זיין דעם גוף ונפש הבהמית וחלקו בעולם, האול איידיע אויף מצוות, ווער איז די לשון? הו רימעמבערס די לשון, דער אייבישטער געבט אונז מצוות טו בי. לצרף את הבריות, רייט, רייט, ס'א מדרש, יא, לצרף את הבריות, וואט מין לצרף? לצרף לייק יור, אז יו פוטינג גאלד אין א סמעלטינג פלעיס, גאוז דאון די די טינגס דעט איטס נאט קלין, דעט איז נאט גאלד דאון, דעי העוו די גאלד, דיס איז די מצוות, נאט אנלי גוף ונפש הבהמית, באט איטש ענד עוורי וואן האט חלקו בעולם.

אז עס ווערט נישט קיין ירידה אין דער נשמה, און אויך לא יוכלו לחייך בו, דער גוף ווערט נישט מושקע חס ושלום אין קליפה, נאר אדרבה זיי ביידע ווערן נתעלה בעילוי אחר עילוי. מיט דיס דעט די נשמה קאמס דאון אין די גוף ונפש הבהמית, איז נאט חס ושלום דעט די נפש הבהמית שוד בי ספוילד פרום די ווארלד ענד העוו דיס פראבלעמס, אדרבה עס איז א ירידה לצורך עליה טו געט טו א הייער פלעיס דען איט וואז ביפאר. אות ה'. סאו לכאורה ווי העוו א ווערי געשמאק פאראלעל ביטווין אברהם ושרה ענד די וועי דער אייבישטער טיטשעס אס די טו עבודות דער איז עבודה אוו אהבה און מ'האט צו די אייבישטער לייק אח ואחות איז די עבודה אוו די נשמה באט דען איז די עבודה מיט די נשמה וויט די גוף אקעי נאו דער רבי איז גאנע עסק א ביוטיפול קוועשן מען דארף אבער פארשטיין אלע ענינים פון תורה זענען דאך בתכלית הדיוק עווערטינג אין תורה איז פריסייז וויבאלד אז דאס ירווח בגינה ממונא דשאר עמין דער בירור הניצוצות ועליית אברהם איז מצד זכותא דאתתיה

און דאס אז דער רווח בפועל איז געקומען דורך דעם וואס אברהם איז מדגיש אז דער למען ייטב לי איז בעבורך דורך דעם וואס אמרי נא אחותי את געוואלדיג פשוט געוואלדיג די שאלה איז א ביוטיפול שאלה איך האב נישט קיין ענטפער ווערי געשמאק על דרך זה אין דער עבודה רוחנית פון נשמה וגוף דער עיקר עליה קומט דאך דער רבי איז גאנע נאו מעיק פאראלעל די סעים קוועשן איז ביי אברהם ושרה סעים טינג איז ביי אס די נשמה וגוף איז די סעים קוועשן ועל דרך זה אין דער עבודה רוחנית פון נשמה וגוף דער עיקר עליה קומט דאך נישט דורך בחינת אחותי ווען איז דער עיקר עליה ווען יו ווארק מיט די גוף נאט אנלי מיט די נשמה דורך עבודת הנשמה עצמה דוקא דורך בחינת אשתו די עבודה מיט דעם גוף כנזכר לעיל איז אין וואס באשטייט דער אויפטו פון אחותי אין עבודה עס ברענגט זיך אין חסידות אז דאס וואס אברהם האט געזאגט אחותי היא מיינט די אהבה טבעית, וואס דאס איז אחותי, עט מינס די אהבה טבעית פון די נשמה כנל. איט דאזענט מעיק עני סענס. אקעי, סאו ווי העוו א ביוטיפול קוועסטשן אן די האול איידיע וואט די רבי סעד. וועט מען דאס פארשטיין. בהקדים, א ביוטיפול סטארי אין זוהר, בהקדים הביאור אין דעם וואס דער זוהר זאגט דארט, בהתחלת הענין, דער זוהר ווען ער סטארטס טאלקינג אבאוט וואט ווי לערנט אין די ביגינינג אוו די שיחה, דעט האו קאם דעט אברהם וואוד סעי אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך, ביפאר דעט דער איז א סטארי אין זוהר, וואט איז די סטארי? פירסט איז די סטארי דען קאמס דיס עקספלענעישאן, וואט איז די סטארי? רבי אלעזר, רבי אלעזר ברבי שמעון.

וואו וואו ווי מי רבא ב אמר רבא ב אין מילין דוי רייסע די נאבא זאג עט נאס זיי האט וואטער אין די וואקינג אין די סטריט דו גאנג טו זי יו פאדער זיי האט וואטער אין ניין מילין דוי רייסע מיט דייזיל גאנע וואק אין זיי האט וואטער וואס ער האט בלוז אבער אמר בלוז שטאט אין סט אין רנה חויז יא איי קרא קאשע קנאל אין רנה חויז יא א קודי זיי זער איז קאנטיניואינג אברהם איז א צדיק אברהם איז א אוהב השם ירא השם איז ווי דאנט בגינינג אויף דיס רבי איז ברינג דאן א ביוטיפול

מידות, סאו דעי אר חכמה בינה, סאו ס'איז סעים טינג, אין חסידות, חכמה ובינה וואטס חכמה ובינה קאלד אין אין חסידות ווען מ'לערנט חסידות, אבא, אבא ואמא ווי קאל דעם, וויי? דער אלטער רבי סעיז אין ביגינינג אוו תניא, דעי'ר קאלד שלוש אמהות, שלוש, יא, שלוש אמהות, דעטס וואט ווי קאל אין פרק ד' אין תניא, או פרק ג', פרק ג' אין תניא, אקעי.

און דער תוכן הענין ווי דאס איז ביי רב ביי רב לעזער ביי רב לעזער מיט רב מיט רב אבא בחינת אבא ואמא חכמה ובינה וועט מען פארשטיין בפרטיות יותר בנוגע לאברהם ושרה ביי נשמה וגוף עד משיח וואט דאס איט מינס דער רבי איז גאינג טו עקספלעין איט נאו סדר הספירות איז בינה מקבל דעם שכל והשגה פון חכמה אבער דווקא דורך דעם וואס דער שכל קומט אראפ אין בינה אין אן אופן פון הבנה השגה והסברה ביז אין פרטים און פרטי פרטים קומט צו א תוספת עילוי אין עצם ההשכלה וואס איז נישט געווען אין דער השכלה עצמה ווי זי איז ע ווי זי איז געשטאנען אין חכמה. דער איז א ווערי אינטרעסטינג טינג פענאמענאן, דער איז חכמה און דער איז בינה, חכמה איז די ספארק, בינה איז איז טעיקס איט אפארט, יוד איז חכמה,

דער טעם אויף דעם, נאו דער רבי איז גאנע סעי וואטס די ריזן, דער טעם אויף דעם איז, ווייל בינה האט א העכערן שורש אין כח המשכיל ווי חכמה, די רוט אוו בינה איז הייער, דעטס וויי איט קעימ דאון לאוער, דעריבער ווערט דורך בינה אויפגעטון א חידוש אין חכמה, בינה איז עלעוועיטינג חכמה, נאר דאס וואס בינה פועל'ט אן עילוי אין חכמה, קען קומען דווקא נאכדעם ווי בינה איז מקבל די השכלה פון חכמה, דורכדעם ווערט נתגלה אין בינה איר שורש וואס איז העכער פון חכמה און דורכדעם קומט צו אן עילוי אין דער השכלה פון חכמה,

נאט אנלי שי איז דעוועלאפינג די בעיבי שי איז עלעוועטינג די האזבענד עז ווי נאו רייט נאו באט דער איז ווען יו געט טו איש ואישה ס'איז מבואר בארוכה אין דעם עניין פון בינה יתירה ניתנה באישה יותר מבאיש אז כאטש דער ולד קומט דווקא דורך דער השפעת הטיפה פון דעם איש היי קאמס אוו דער השפעה אבער די התהוות הוולד איז דווקא על ידי האישה סעם טינג עז היר בינה איז דעוועלאפינג די חכמה נאר היות אז די מעלה באישה איז אן ענין עצמי ובהעלם, קען עס קומען לידי גילוי נאר דורך דעם וואס זי איז מקבל די השפעה פון דעם משפיע. די אישה איז די מעין טינג, שי איז דעוועלאפינג די בעיבי, האו קאוד איט בי, אפטער שי איז די משפיע, וויטאוט די משפיע דער איז נאטינג דער. דורך דעם ווערט נמשך א גילוי אור אלקי מלמעלה, נאט אנלי טו די וואמען, באט אלסא טו די איש, די סעים טינג, איז בינה, עפטער דעוועלאפינג די חכמה, איט ברינגס די עלעוועישן אין חכמה אלסא, און אויך א ברכה וואס איז כולל צו ביידע, ביוטיפול אין חומש איט סעז, זכר ונקבה ברא אותם, ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם, פרו ורבו באוט אוו דעם, איט ברינגס די עלעוועישן אין באוט אוו דעם, נאו אות ו' ווי גאנע ברענג דאון דיס, וואט איז די פאראלעל צו אלעזר, רב אלעזר, ענד רב אבא, דען ווי גאנע לערנען צו

און ווי דאס איז בפשטות אז רב אלעזר דער זון פון רשב"י און רב אבא מחברי רשב"י זענען געווען תורתם אומנותם, די גמרא זאגט אין שבת תורתם אומנותם, וואס מיינט דאס? מינס דעט דעי נעווער ווענט אוט אוו די ישיבה, דעי ווער אלוועיס לערנינג אין ישיבה, דערס א שאלה איף דעי האב טו דאווען, דעי דאנט האב טו דאווען, וואנס אין טערטי דעיס דער אלוועיס לערנינג, וואט העפענס נאו? באוט אוו דעם ווענט אוט אן מבצעים, דעי ווענט אוט, דעי ווענט אן די סטריט, דעי דידענט סיט אין די ישיבה. זענען געווען תורתם אומנותם, אפגעטראטן פון עניני עולם, ממילא איז די הליכה בדרך אפילו למחמי לאבוי, הי ווענט טו דו א מצוה, ווענט טו בי מבקר היז פאדער, און רשב"י, און רב אבא ווענט טו בי מבקר חברו רשב"י, געווען א הפסק און ירידה אן ארויסגאנג פון זייער מעמד ומצב, עס איז א ירידה פון דער מצב, און דערפאר אויך זאגט רב אבא, נימא מילי דאורייתא, ווייל מען גייט צו אויפטון אין וועלט, דארף מען האבן דעם נתינת כח און סיוע פון תורה אויך,

על דרך ווי גערעדט כמה פעמים אז די נתינת כח אין עבודת הבירור פון א בעל עסק, צו מאכן פון וועלט א דירה לו יתברך, איז נישט בלויז מצד דעם לימוד התורה בתחילת היום, רבי איז גאנע ברינג די תורה העז טו בי א האול דעי, נאט אנלי פרק אחד שחרית, דיס גיווס דעם א פוש אן די האול דעי שוד טוה ביי די אייבישטער, וואס ער גייט מבית הכנסת לבית המדרש עז די הלכה איז, און דערנאך הנהג בהן מנהג דרך ארץ הי העז טו גאו טו ווארק, הי העז טו גאו טו היז ביזנעס, נאר אויך בשעת העסק גופא דארף מען האבן דעם סיוע ונתינת כח פון תורה אויך, עס דארף זיך ביי אים אנהערן דער עילוי פון תורה, און דאס ברענגט אויך אז ער גזל'ט פון שעות העסק אויף לימוד התורה. דיס תורה ברינגס הים טו א מצב דעט הי'ס סטילינג פראם היז אוון.

דעריבער ווי וויל אנדערסטענד וויי רב אבא און רב אלעזר דיד איט, דעריבער האט רב אבא געזאגט צו רבי אלעזר על שם אלוקי אבי בעזרי, היז נעים איז נאט אלעזר סתם, משה רבינו ווען הי געיוו היז סאן די נעים הי סעד אלוקי אבי בעזרי, דעי ניד אלוועיס די העלפ אוו די אייבישטער, אז אין דער הליכה בדרך גופא דארף מען האבן דעם עזר מלמעלה און דאס קומט דורך נימא מילי דאורייתא אויך ווען זיי געפינען זיך בדרך, סאו ווי סי אנבעליוועבל ווי סי די ענין אוו אוו סיטינג און לערנינג אין ישיבה אלל דעי, עז דעי לערנד אלל דעי, ווען דעי גאו אוט טו די סטריט וואט דעי העוו טו דו? איז אלסא לערן דעי גאוינג טו בי מברר די ווארלד האו דעי דו איט אלסא אנלי וויט תורה און דורך דעם ווערט נתגלה די מעלה פון די בירור הניצוצות שבעניני עולם הליכה בדרך וואס מ'מאכט פון דער וועלט א דירה לו יתברך יו דו גוד טינגס יו גא בדרך ענד יו לערן ווי העוו טו ווי העוו טו בי מודיע אל די גייס גא אן מבצעים אן די טרעין אר אן א קאר אר וואטעווער אן די וועי דעי שוד העוו סאמטינג א שיחה און לערן מיט

אות ז' נאו אפטער ווי אנדערסטענד אברהם רבי אבא און רבי אלעזר ווי גאנע קאם בעק ווי אלמאסט פינישט ווי גאנע קאם בעק טו די סטארי ווי גאנע קאם בעק טו די סטארי אויף אויף די רבי סעד בא ללמד ונמצא למד נאו ווי גאנע אנדערסטענד און אברהם ושרה די סעים טינג על פי זה איז מובן אויך בנוגע צו אברהם ושרה וועלכע זענען נשמה וגוף אין דער הליכה בדרך די ירידה אין מצרים אין גלות ועל דרך זה די ירידת הנשמה בגוף בכלל אין די הליכה בדרך איטש און עווריוואן איז די נשמה דער אלטער רבי סעז ווען די נשמה קאמס דאן למטה איז די לשון איז ווער איז איט הי סעד ביפאר די לשון אויף די אלטער רבי דעטס א ענין אויף גלות ווען די נשמה קאמס דאן

דען יו קוד העוו די עבודה פון די נשמה וויל זיך עד די דעט אברהם איז סענטערד דאן טו דער און דען יו קוד עד וואס די השפעה באשטייט אין דעם וואס אמרי נא אחותי את די רבי איז גאנע ענסער די קוועשען וויי דיד הי סעי אמרי נא אחותי שוד סעד אשתי ווי העוו טו סטארט וויט אחותי וואט איז אחותי אחותי איז די אהבה טבעית אחותי איז די ענין אויף לערנען אז דער גוף זאל דערהערן דער גוף שרה שוד היר בחינת אחותי די מעלת העבודה בגילוי אור הנשמה, שי שוד העוו שי שוד העוו אנדערסטענדינג און פילינג די מעלה אויף אברהם דעט איז די נשמה וואט העפענס דען און דורך דעם ווערט דערנאך אויפגעטון כדבעי די עבודה פון אשה די עבודה און מעלה פונעם גוף מצד עצמו עז ווי לערנט ביי חכמה ובינה בינה קוד נאט דו נאטינג וויטאוט חכמה באט דען איט עלעוועיטס חכמה סעים טינג איז היר אלסא אברהם העז טו פירסט די נשמה לערנט תורה און טעלס שרה דעט אחותי טרו דעט הי'ז עלעוועיטינג שרה דען שרה איז גיווינג אים אל די ברכות דעטס האו איט מאסט ווארק דורך דעם ווערט נאך אויפגעטון כדבעי די עבודה פון אשה די עבודה און מעלה פון דעם גוף מצד עצמו ביי דער גוף מצד עצמו וואס האט א העכערן שורש פון די נשמה די גוף קאמט פון א הייער לעוול אויף די סעים עז בינה קאמט פון א הייער לעוול באט בינה קוד נאט דו נאטינג וויטאוט חכמה א אשה קוד נאט העוו קידס וויטאוט הער האזבענד הי העז אנלי די נקודה הי העז אנלי די טיפה און שי דעוועלעפט שי ברינגס איט מאטש מור דען וואט די משפיע גיבס

זכה באישה משכלת, זכה בכולא, פרנסה איז בזכות אשתו. ברענגט א עליה אין די נשמה, די נשמה געטס, עז ווי אלוועיס סעי, ירידה זו צורך עליה, די נשמה דאזענט ניד עני פיקסינג, שי קאמס דאון טו פיקס אפ די גוף, און טרו דעט, שי איז ביאינג עלעוועיטעד. אדערווייז איטס נאט א ביזנעס. סגנון אחר קצת, די סעים טינג אין א דיפרענט לשון, עבודת הנשמה בגוף על ידי הגוף, און חלקו בעולם, טרו דעט די נשמה ווארקס וויט די גוף.

די שיין וואס דערפאר ביקוז די גופים אר די סעים קוד בי א איידיא ביי די מצרים דעט דיי קוד טעיק די גוף דערפאר קען ביי די חומריות פון וועלט מצרים ערות הארץ זיין א קא סלקא דעתך דיי קוד טינק אז דער גוף איז שייך צו זיי ביי שרה וואס ביי שרה דיי טוק הער ותוקח האשה בית פרעה איז אבער דורך דעם וואס אין איר איז מאיר די אהבה ואור הנשמה בבחינת אחותי טרו דעט די נשמה איז מאיר דעם גוף, די אהבה וואויער א נשמה, בחינת אחותי, עז ווי לערנט בעפאר, די האט ער נאך אויפגעטון אויך די אהבה אין גוף ונפש הבהמית, די עבודה וואס איז פארבונדן מיט בירור וזיכוך הגוף, ועל ידו חלקו בעולם, און דעמאלט ווערט נתגלה די בחירת העצמות וואס איז אין גוף דווקא, אויך צו דער נשמה. דער אלטער רבי איז אינאוועיטינג סאמטינג ווערי געשמאק, מעיבי איטס נאט פרום די אלטער רבי וואס דער אלטער רבי סעז, ווי סעי עווערי דעי אין דאווענינג אין אהבת עולם, ובנו בחרת מכל עם ולשון, ניין, דער אייבישטער איז בוחר ביקאוז אוו א נשמה, איטס פוליש, איט קענט בי, וואט איז בחירה, איי העוו טו טינגס די סעים אין פראנט אוו מי, און איי טעיק וואן דזשאסט ביקאוז איי דיסיידעד טו טעיק וואן וויטאוט עני ריזען, איף דער אייבישטער איז בוחר ביקאוז אוו א נשמה, דעי דאנט העוו א נשמה, איטס נאט קאלד בחירה. בחירה. בחירה איז ביקאויז די גוף, די גוף אוו א איד און די גוף אוו א גוי איז די סעים טינג. סאו וואט ווי העוו דען? דעמאלט ווערט נתגלה די בחירת העצמות, די עצמות הימסעלף וואז בוחר ביטווין גוף אוו א גוי און להבדיל א איד. וואס איז אין גוף, וואס איז אין גוף דווקא, דווקא אין גוף האט דער אייבישטער בוחר געווען, אויך צו דער נשמה. דעט איז בינג רעווילד אלסא אין די נשמה, קאמס אוט דעט די גוף איז הייער דען די נשמה. וואס בגילוי וועט דאס. זיין לעתיד לבוא, נאו איט ווי דאנט סי איט בגילוי, איט איז, באט נאט בגילוי, וואס דעמאלט וועט די נשמה זיין ניזונת מן הגוף, נאו איז די נשמה האס טו פייט מיט די גוף, די נשמה איז גיווינג די גוף חיות, ווען משיח איז גאנע קאם, וואט איז גאנע בי, די גוף איז גאנע בי רעווילד אין איטס ביג מעלה און עווריטינג, איז גאנע בי פידינג די נשמה. מוצאי שבת קודש פרשת תזריע מצורע תשל א.